זייער געשמאק אז די שיטה פון רש י איז פשוטו של מקרא, דערפאר לערנט ער דעם אופן ווי די גלעקלעך ווי די פעמונים זענען געווען אויף אזא סארט אופן, מה שאין כן דער רמבן וואס ביי אים איז דאך דא מער עניינים פון קבלה זאכן און פנימיות'ע עניינים, ס'איז נישט נאר דווקא פשוטו של מקרא, ברענגט ער ארויס אינגאנצן די פעמונים אינגאנצן אויף א אנדער סארט אופן, און צום סוף דער רבי ארויסברענגען א הוראה ווי מ'קען זיך אפלערנען פון דעם אין אונזער עבודה יום יום, ווי מען דארף טון אויף צו ברענגען משיח'ן וואס גיכער. אות א', בנוגע דעם מעיל, זאגט דער פסוק אין היינטיגע פרשה אין תצוה, ועשית על שוליו רימוני תכלת על שוליו סביב ופעמוני זהב בתוכם סביב, אזוי שטייט אין פסוק. זאלסט מאכן אונטן אויף די מעיל, דער מעיל איז געווען א לבוש וואס האט אים אנגעטון אזוי ווי א חלוק וואס האט נישט געהאט קיין קנעפלעך נישט גארנישט, מען האט עס נאר אנגעטון פון איבערן קאפ, און ס'האט געהאט די ארבל וואס איז געווען צוגענייט צו דעם, דער גאנצער מעיל איז געמאכט געווארן אן נייען, נאר די ארבל זענען געווען צוגענייט, און ס'איז אנגעקומען כמעט ביזן דר'ערד, און דערנאך נאכדעם איז געווען ארויסגעגאנגען פון דעם, האט ארויסגעגאנגען רימוני תכלת און פעמונים, גלעקלעך, ס'איז געווען גלעקלעך. און דער לשון אין חומש איז פעמוני זהב בתוכם סביב. ווערט א מחלוקת פון רש י מיטן רמב ן, ווי לערנט מען דעם ענין פון בתוכם, וואס מיינט דאס? איז רש י מפרש אויפן ארט אין אויפן פסוק אז כאטש די רימונים זענען געווען עגולים וחלולים, רש י זאגט די רימונים זענען געווען עגולים וחלולים זענען געווען געמאכט געווארן פון דריי סארטן זאכן, פון תכלת, און ס'איז געווען אזוי ווי א זאך וואס איז געווען פון וואל, ס'איז נישט געווען קיין, אזוי ווי א פעמון וואס איז געמאכט געווארן פון אייזן, און, און ס'קלינגט, דער פעמון קלינגט. איז אבער דער פשט, וויבאלד אז די רימונים זענען געווען ליידיג אינעווייניג, פון דעסוועגן זאגט רש י, דער פשט פון פעמוני זהב בתוכם, מיינט נישט אז די פעמונים האבן זיך געפונען אינעם חלל פון די רימונים, מען קען דאך טייטשן לכאורה אז פעמוני זהב בתוכם סביב אין די אין די אין די רימונים איז דאס געווען וויבאלד דאס איז געווען רימוני תכלת און ס'איז געווען ליידיג האט דאך געקענט זיין אז ס'איז געווען זאגט רשי ניין רשי זאגט נאר ביניהם סביב ס'איז געווען צווישן סביב וואס מיינט ביניהם וואס מיינט בתוכם בין שני רימונים איז געווען פעמון אחד דבוק ותלוי בשולי המעיל, איז געווען פעמון זהב ורימון פעמון זהב ורימון ס'איז געווען דער פעמוני זהב זענען געווען א עקסטערע זאך פרעגט דער רב דער רמבן פרעגט דער רמבן א שאלה אויף רש י לויט רש י'ס פשט קומט אויס אז לא היו הרימונים משמשים כלום לויט רשי קומט אויס די רימונים זענען געווען גארנישט. ס'איז טאקע א מחלוקת פון רשי מיט תוספות, רשי האלט אז די פעמונים איז אזוי ווי א גלאק וואס ס'איז דא אזא אייזן וואס מ'האלט אים מיט א הענטל און מ'שאקלט אים מאכט ער א רעש, וואזוי מאכט ער דעם רעש? ס'איז דא אינעווייניג אזא זאך וואס ס'הייסט אפשר אויף אידיש הייסט עס אזא צינגל, ס'איז דא אזא אייזן וואס ער הענגט אינעווייניג און ווען מ'שאקלט דעם דעם גלאק מאכט ער א רעש, ס'קלאפט דער צינגל קלאפט אין דעם אין דעם אייזן פון דעם פעמון וואס געבט אזא קיילעכיגע זאך. אבער תוספות האלט נישט אזוי, תוספות האלט אז אפילו די רימונים זענען געווען אויפן שולי המעיל לעבן די פעמונים אזוי ווי רשי, פון דעזוועגן זאגט דער איז דער תוספות האלט אז ס'איז נישט געווען אינעווייניג קיין צינגלאך, נאר ס'איז געווען עפעס כאילו אנדערע זאגן אז ס'איז גאר געווען א ענין פון א נס, וואס איז געווען? אז מיט דעם וואס די פעמונים, דער פעמון, דער גלאק, האט געקלאפט אין די רימונים וואס איז געווען געמאכט געווארן פון תכלת פון וואל, האט דאס האט דאס אויכעט געמאכט דעם. דעם רעש, ס'דאך געדארפט זיין א רעש פון דעם ונשמע קולו בבואו, איז תוספות האלט אזוי, זאגט דער רמב ן אזוי ווי זיי זענען געמאכט געווארן לויט רשי'ן קומט דאך אויס אז ס'איז געמאכט געווארן נאר לנוי, ווייל מ'האט זיי דאך נישט גענוצט אויף גארנישט, נישט מ'האט אריינגעלייגט אינעווייניג די דעם דעם פעמון, האט מען נישט אריינגעלייגט אין דעם חלל פון דעם רימון, ווי דער רמבן האלט, דער רמבן האלט אז ס'איז געווען צוויי און זיבעציק. צוויי און זיבעציק רימוני תכלת, אפענע, ליידיג, און אין דעם איז געווען אריינגעגייען דער פעמון און האט ארויסגעשטעקט אביסל פון אונטן, און ס'האט געקלאפט, ער האלט אויכעט אז ס'איז געווען א צינגל וואס דאס האט זיך געשאקלט ווען דער כהן גדול איז געגייען, האט דאס געמאכט א רעש. זאגט דער רמבן, למה היו עשויים כרימונים חלולים, יעשם כמין תפוחי זהב, דער רמבן זאגט אז אויב לויט דיר לויט רשי'ן אז רשי האלט אז די רימונים האבן נישט גענוצט אויף גארנישט, ס'נאר געווען אויף שיינקייט, ווייל ס'איז דאך נישט אויף דעם, לויט רשי'ן האט דאך נישט געקלאפט אין דעם די פעמונים האבן געקלאפט נאר ווייל זיי האבן געהאט אינעווייניג א צינגל, ס'האט נישט צו טון צו די רימונים, פרעגט דער רמבן אויב אזוי האט מען דאך געדארפט מאכן גאלדענע עפל, פארוואס האט מען געמאכט פון וואל האט מען געמאכט רימונים און נאך ליידיג? ענטפערט דער ראם דאס איז רבי אליהו מזרחי איינער פון די פון די מפרשי רשי, ענטפערט דעם רמבן לא ידעתי למה בחר התפוחים יותר מן הרימונים, איך פארשטיי נישט פארוואס דער רמבן האט אנגענומען אז ס'איז בעסער ס'זאל זיין תפוחים ווי די רימונים, וואס איז דען שלעכט אז ס'איז געווען רימונים, וואס קוועטשט דעם רמבן וואס ער זאגט אז מ'דארף, ס'הייסט ער נעמט אראפ די קשיא פונעם רמבן וואס ער פרעגט אויף רשי. מפרשים, ס'איז דער נימוקי שמואל איז מסביר, מפרשים זענען מבאר, אז די קשיא פון רמבן איז בנוגע דעם פרט פון חלולים, וואס האט געקוועטשט דא דעם רמבן אין רשי'ס פירוש, פארוואס רשי זאגט אז ס'איז געווען עגולים וחלולים, וויבאלד אז די פעמונים זענען נישט געהאנגען אינעם חלל פון די רימונים, דו רשי זאגסט דאך אז די פעמונים האבן נישט געהאנגען אינעם חלל פון די רימונים, צוליב וואס האט מען געמאכט די רימונים חלולים? האט דאך געדארפט זיין די רימונים אנגעפילט אזוי ארום פון אינגאנצן ארום און ארום, פארוואס איז געווען עפעס ליידיג? דאס איז געווען זיין שאלה אויף רש י. זאגט דער רבי, דאס וויל ער פארענטפערן וואס האט אים געקוועטשט. זאגט דער רבי, עס בלייבט אבער נישט מובן. דער רבי זאגט איך קען נישט אננעמען דעם ענטפער פון דעם נימוקי שמואל אז דאס האט געקוועטשט דעם רבי דעם רמבן. פארוואס? ווייל וויבאלד דעם רמבן'ס קשיא איז נאר וועגן דעם פרט פון חלולים, אויב אים האט נאר געקוועטשט פארוואס ס'איז געווען ליידיג, און אויב ס'איז געווען לנוי'ט דאך וואלט'ס געדארפט זיין פול, פארוואס דערמאנט ער דא בכלל, און איז נאך משנה,, אנשטאטס רימוני, זאגט ער תפוחים, יעשם כמין תפוחי זהב. לייגט זיך דאך נישט, לייגט זיך נישט אין קאפ, פארוואס דארף רמבן עס זאגן, מוז מען דאך זאגן אז דעם רמבן האט דא געקוועטשט נאך עפעס, נישט נאר דער ענין פון דער ענין פון וואס איז געווען וואס רש י זאגט אז ס'איז געווען חלולים, נאר עם האט עכט געקוועטשט פארוואס ס'איז געווען דער ענין פון רימונים, והא ראיה, ער האט דאך געקענט זאגן אויב עם וואלט געקוועטשט נאר דער ענין וואס רש י זאגט אז ס'איז געווען עגולים וחלולים, האט ער געדארפט שרייבן למה למה היו עשויים כרימונים חלולים, און נישט שרייבן גארנישט ווייטער, וויבאלד אז ער שרייבט נאכדעם און איז משנה אז אויב ס'איז אפן האט געדארפט זיין בעסער תפוחים, תפוחי זהב נישט רימונים, איז א ראיה אז עם האט געקוועטשט דא עפעס אנדערש. ב. זאגט דער רבי לכאורה קען מען דאס מסביר זיין, לכאורה קען מען מסביר זיין דעם רמבן וואס דעם רמבן האט דא געקוועטשט, מען געפינט אז אין די מנורה זענען געווען לנוי, גביעים, כפתורים ופרחים, אין פרשת תרומה האט מען געלערנט נישט לאנג אז די מנורה האט געהאט דריי זאכן וואס איז געווען אויף שיינקייט, ס'איז געווען בעכערלעך אזעלכע, כפתורים אויף אידיש הייסט עס קנעפלעך, און פרחים איז געווען אזעלכע בלומען איז געווען, און מען רעכנט אויס וויפיל ס'איז געווען כפתורים, וויפיל פרחים און וויפיל גביעים איז געווען אין די מנורה.

זייער געשמאק מוסבר, דער רבי זאגט לכאורה קען מען גוט מסביר זיין וואס דער פארוואס דער רמבן האט געקוועטשט וואס רש י זאגט אז ס'איז געווען עגולים וחלולים, און ער לייגט צו אז אויב ס'איז געווען עגולים וחלולים האט געדארפט זיין תפוחי זהב נישט קיין ענין פון רימונים, ווייל מיר טרעפן טאקע ביי די מנורה אז ס'איז געווען א ענין אויף. שיינקייט האט מען געמאכט אין די מנורה גביעים און כפתורים ופרחים, איז לכאורה כפתורים זאגט דאך רש י כמין תפוחים, זע איך דאך אז אויב איך וויל מאכן עפעס א ענין לנוי, מאך איך א תפוח, און איך מאך נישט קיין רימון, ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה דא, און דער רמבן פרעגט דאך זייער גוט, פארוואס האט רש י לויט רש י'ן אז די רימונים האבן נישט גענוצט אויף גארנישט, ס'איז נאר געווען אויף ענין פון שיינקייט, און די פעמונים ס'איז געווען א אנדער זאך, ס'איז נישט געווען אינעווייניג אין די רימונים ווי דער רמבן לערנט. נאר ס'איז געווען א ספעציעלע זאך, ס'איז געווען א רימון אויף שיינקייט, און ס'איז געווען א פעמון וואס ער האט געקלונגען, ווען דער כהן גדול איז געגאנגען האט זיך געשאקלט דער פעמון, מיט א צינגל אינעווייניג האט זיך געשאקלט, האט עס געקלונגען. אויב אזוי האט דאך געדארפט בעסער מאכן, אויב דו זאגסט לויט די רש י אז ס'איז געמאכט געווארן אויף שיינקייט, האט מען עס געדארפט מאכן אין א ענין פון תפוחים, ווי מ'זעט ביי די מנורה. איז פארשטאנדיג וואס דעם רמבן האט דעם רמבן האט געקוועטשט אויף רש י, זאגט דער רבי פון דעסטוועגן איך האב טאקע פארענטפערט וואס דעם רמבן האט האט געוואלט ארויסברענגען, אבער ס'בלייבט נאך אבער נישט פארשטאנדיג, דער רבי האט נאך צוויי שאלות דא, א', דאס גופא דארף האבן א ביאור, מיט וואס איז נוי פארבונדן דווקא מיט תפוחים? פארוואס איז טאקע פארוואס טאקע שיינקייט פארבונדן מיט תפוחים און נישט מיט דעם ענין פון רימונים? וואס זענען תפוחים מער ווי רימונים? צווייטע זאך, ב' לדעת רשי, וואס איז דער טעם וואס ביי מעיל זענען געווען רימונים לנוי און ביי די מנורה תפוחים? דאך טאקע לויט רשי'ס לויט רשי'ס שיטה אז ס'איז געווען דער ענין פון די תפוחים איז געווען אויף שיינקייט, און פארוואס איז טאקע אנדערש? וואס איז דער טעם אז ביי מעיל איז געווען רימונים אויף שיינקייט, ביי די מנורה איז געווען תפוחים אויף שיינקייט? און דאס וואס דער רמבן פרעגט די שאלה, שטייט דאך קלאר אין תורה אז ס'איז געווען רימוני תכלת, איז דאס וואס דער רמבן קוועטשט איז נישט אויף רש י, דער רמבן זאגט, זאגט, זאגט רש י'ן, אז לויט דיר וואס דו זאגסט אז ס'איז געווען לנוי, האט די תורה געדארפט שטעלן אז ס'איז געווען תפוחים און נישט רימונים. בלייבן מיר מיט צוויי שאלות, וואס דער רבי זאגט, בלייבן מיר מיט צוויי שאלות, איין שאלה איז, מען דארף האבן פארשטיין וואס איז טאקע אנדערש אין אז נוי, איז תפוחים איז מער ווי רימונים, און לויט רשי'ס שיטה אז די אז די תפוחים אין די מנורה איז געווען לנוי, און די רימונים אין די אין די מעיל איז געווען לנוי, פארוואס דא ברענגט מען תפוחים און דא ברענגט מען רימונים? אות ג', יעצט וועט דער רבי אריבער גיין מסביר זיין דעם ענין פון וואס די פעמונים האבן גענוצט, שפעטער וועל מען צוריק קומען צו מסביר זיין דעם חילוק פון די שיטה פון רש י און די שיטה פון דעם רמבן. אות ג', וועגן צוועק פון די פעמוני המעיל, וואס איז געווען דער אויפטו, וואס איז געווען דער, וואס האט מען עס געמאכט, וואס איז דער צוועק פון די פעמונים, זאגט דער פסוק, ונשמע קולו בבואו אל הקודש, אז מען זאל הערן ווען אהרן הכהן קומט אריין אין קודש, זאל עס מאכן א רעש, די אלע גלעקס געווען צוויי און זיבעציק גלעק לויט דעם לויט לויט דעם רמבן, און לויט ווייל ס'איז דאך געווען אין די רימונים, און לויט רש י קומט אויס לויט די שיטה ס'איז געווען צוויי און זיבעציק און צוויי און זיבעציק, ס'איז געווען צוויי און זיבעציק רימונים און צוויי און זיבעציק פעמונים, מסתמא זענען זיי געווען אויף א קלענערע אופן לויט די שיטה פון דעם רמבן, ווייל ס'איז דאך געדארפט זיין צוויי מאל צוויי און זיבעציק. זאגט דער רבי וועגן דעם צוועק פון די פעמוני המעיל זאגט דער פסוק ונשמע קולו בבואו אל הקודש און אויף אזוי פיל איז דאס געווען נוגע אין דער עבודה פון דעם כהן גדול אט דער ענין אז ער דארף האבן די פעמונים און אז מען זאל הערן זיין קול ווען ער קומט אריין אין קודש איז דאס מורא'דיג נוגע אז דורך דעם ונשמע קולו ווערט ער אויסגעהיט פון ולא ימות. פון וואו נעם איך עס? ווייל ס'שטייט דאך קלאר וואס מכלל לאו אתה שומע הן די תורה זאגט ונשמע קולו בבואו אל הקודש ולא ימות, ווייזט דאך אויס אז אויב ער וועט אריינגיין אן די אן די גלעקלעך אדער עס טוט נישט קלינגען איז חס ושלום דא דער ענין פון ימות, ווי אלעמאל ווען מ'לערנט ארויס מכלל לאו אתה שומע אין, באלד אז איך זאג ולא ימות קען איך ארויסלערנען אז טאמער וועט ער גיין אנדערש וועט ער יא שטארבן. דארף מען פארשטיין פארוואס איז ונשמע דער קלינגען פון די פעמונים א הכרח בבואו אל הקודש. וואס ליגט דא באהאלטן אין דעם ענין אז ווען דער כהן גדול קומט אריין אין קודש דארף ער גיין אויף א אופן אז ס'זאל מאכן א רעש און ס'זאל קלינגען? לכאורה איז דאך אדרבה, לא ברעש השם, ס'איז א פסוק לא ברעש השם, ווי איז דער אייבישטער? דער אייבישטער קומט בקול דממה דקה, דער כהן גדול גייט אריין אין קודש האט געדארפט זיין בקול דממה דקה, ביים אייבערשטן איז דער ענין פון יעדע זאך וואס איז דא איז לא ברעש, ווי מען זעט עס ביים כהן גדול גופא, מען זעט דאך אויס ביים כהן גדול אליין אז זיין כניסה לפני ולפנים ביום הכיפורים איז געווען דווקא אן די בגדי זהב, במילא אן די מעיל מיט דעם קול הפעמונים, שטייט דאך קלאר אין פרשת אחרי אז ווען ער גייט אריין אין קודש הקדשים יום כיפור גייט ער נאר מיט די פיר בגדים און ער גייט נישט מיט די אכט בגדים, סאו לכאורה זעט מען דאך דארטן אז ער גייט אריין אן די בגדי זהב, ממילא די בגדי זהב מיינט עס אז דער מעיל איז נישט געווען ווייל ס'איז דאך געווען פעמוני זהב קען ער נישט אריינגיין אין קודש הקדשים מיט דעם זהב, איז ער דאך אריינגיין אן דעם קול. דער רבי זאגט אין הערה אַכצן א געשמאקן ווארט אבער עס איז נישט דער רבי ענטפערט נישט אויף דעם לכאורה קומט אויס אז רשי אליין איז זיך סותר דא אין גמרא אין יומא זאגט אז געווען א חילוק פון די מחתה וואס דער כהן גדול האט גענוצט א גאנץ יאר און די מחתה וואס ער איז אריינגיין אין קודש הקדשים אז ס'איז געווען אלעמאל דאס געווען מיט כסף יום כיפור איז דאס געווען פון זהב און אויכעט וויבאלד אז ס'איז געווען זהב ווען ס'ווערט הייס ווערט הייס די הענטל אויכעט, איז דא א סברא אז מען דארף עס אריין לייגן אין א אין א לעדערנעם אין א לעדערנע אויסגעהאט געמאכט א לעדער אזוי ווי די מחתה מ'האט אריין געלייגט די מחתה אין דעם איז דאס נישט געווארן הייס, אבער דארטן שטייט אז ס'איז געווען אנדערע די גמרא זאגט אז ס'איז געווען אז ס'איז געווען אויף דעם א דעקל ס'איז געווען צוגעדעקט אז ס'זאל נישט די היץ זאל נישט ארויס גיין גאר שטארק דערנאך האט ער אויפגעעפנט דעם דעקל, און רשי זאגט דארטן אויף דעם ווארט אז ס'איז געווען א דעקל זאגט רשי אז ס'איז געווען דארטן א טבעת. וואס די טבעת האט געמאכט א רעש און ס'איז געווען משמיע קול ווען ער גייט אריין אין קודש הקדשים זאל זיין ונשמע קולו בבואו, זעהר אינטערעסאנט אז רשי זאגט אז ווען ער איז אריינגעגאנגען האט יא געדארפט זיין דער ענין פון ונשמע קולו. ווערט דאך די שאלה אויב אזוי אויב איך זאג אז לא ברעש השם איך זאג אז עס איז געווען דער אייבישטער איז בקול דממה דקה, פארוואס האט ער געדארפט האבן די פעמונים, ווי געזאגט פריער אז דער גאנצער צוועק פון די פעמונים איז ונשמע קולו בבואו אל הקודש, לכאורה האט געדארפט זיין אין א אופן פון נישט, און ווי מען זעט טאקע יום כיפור איז ער אריין גיין אן דעם. אדרבה דער רמבן אויפן פסוק איז מסביר אז הבא בהיכל מלך פתאום חייב מיתה. איינער וואס גייט אריין אין היכל המלך אן מודיע זיין חייב מיתה, און דער קול הפעמונים איז אזוי ווי א נטילת רשות אריין צו גיין און טון די עבודה, אזוי זאגט דער ריקנתי און דער רבינו בחיי, און דער רמב ן ברענגט עס, דער רמב ן זאגט אז דאס איז געווען א ענין פון נטילת רשות, איז לכאורה פארשטאנדיג פארוואס מען דארף עס האבן. אה, ווערט דאך אבער, דער רבי ברענגט אראפ חצאי ריבוע, לכאורה ווערט דאך אבער שווער, און דאס וואס דער כהן גדול דארף נישט קיין נטילת רשות ביים אריינגיין ביום הכיפורים לפני ולפנים, אויב דו זאגסט מיר אז דער ענין דער רמבן זאגט אז דער ונשמע קולו איז בעטן רשות אזוי ווי מען קלאפט אין טיר אדער מען קומט ווען מען קומט צו גיין אין א שטוב גייט מען נישט אריין אן מודיע זיין און אנפרעגן, אויב אזוי ווערט דאך די שאלה פארוואס יום כיפור גייט ער אריין אן לכאורה וואלט זיך עס געפאדערט במכל שכן וקל וחומר, אויב איך זאג אז מען קומט אין קודש דארף ער מודיע זיין און ס'א נטילת רשות אריינצוגיין דאס איז די פעמונים איז דאך אריינגייענדיג אין קודש הקדשים וואלט געדארפט זיין נאכמער כל שכן וקל וחומר מען רעדט דאך וועגן אריינגיין אין קודש הקדשים ממש אין היכל המלך ממש אין היכל וואו דער וואו דער וואו דער ארון איז דא מען גייט נישט אריין מער ווי איינמאל א יאר אלע ווייסן דעם חילוק פון קודש ביז קודש הקדשים. ברענגט דער רבינו בחיי דעם טעם, איז דער טעם ווייל ביום הכיפורים ווייזט ארויס דער אויבערשטער די מעלה פון אידן, דער אייבערשטער ברענגט ארויס די מעלה פון א אידן דווקא אין יום כיפור, שלא הצריכן הכתוב לשליח, אזוי דער לשון פון די גמרא אין יומא, אז די תורה האט זיי נישט געזאגט אז מען דארף האבן א שליח, וואס מיינט דאס? זיי דארפן נישט אנקומען צו די פעמונים. להשמיע קול כאדם ששולח שליח להודיע שהוא בא, מען האט נישט געדארפט האבן די פעמונים, אזוי ווי א מענטש שיקט א שליח און א מודיע אז ער גייט אריינקומען, איז יעמאלט זאגט די זאגט דער רבינו בחיי אז מען האט עס נישט געדארפט האבן, ווייל אין יום כיפור שיינט א מורא'דיגן ליכט און דער אייבישטער ווייזט ארויס א מורא'דיגע זאך און ער ברענגט ארויס יעמאלט די מעלה פון די אידן, און יעמאלט קען מען אריינגיין אן דעם, אזוי ווי א זון וואס גייט אריין צום צום טאטן אין פאלאץ דארף ער נישט פרעגן קיין רשות, ער דארף נישט קלאפן אין טיר. איז במילא איז פארשטאנדיג פארוואס יום כיפור דארף מען נישט, אבער די שאלה ווערט וואס דארף מען עס בכלל? ווי געזאגט פריער אז דער רמבן זאגט אז דער ענין פון אריינגיין איז הבא בהיכל מלך פתאום חייב מיתה, לכאורה וואלט דאך געווען בעסער אז ס'וואלט געווען לא ברעש השם און קול דממה דקה, ער זאל אריינגיין אינגאנצן אן דעם. לויט דעם פירוש פון דעם רמבן קומט אויס אז וואס? אז דאס וואס מען געגנט די אז דער ענין פון דעם צוועק וואס איז געווען די פעמונים איז געווען אויף צו מודיע זיין און נעמען רשות צו קענען אריין גיין, קומט אויס אז דער ונשמע קולו פון די פעמונים איז נישט קיין חלק פון דער עבודה. ס'איז נישט קיין חילוק, אין בית המקדש איז געווען אסאך זאכן וואס איז געווען א הכנה צו עבודה, ס'איז דא עבודה אין בית המקדש, ס'איז דא א זאך וואס איז נאר מכין צו די עבודה, נאר בלויז א הקדמה והכנה צו דער עבודה, אז ער קומט אן אין בית המקדש, ער גייט אריין אין קודש, דארף ער מודיע זיין אז ער קומט, ס'איז א הכנה צו זיין ארבעט, בשעת ער ארבעט, יעמאלט איז דאס שוין נישט, דער ענין פון די פעמונים איז שוין נישט דער ענין וואס מ'האט געזאגט פריער, דער ענין פון די פעמונים איז צו מודיע זיין אז ער קומט, ער גייט טאן די עבודה, די עבודה איז שוין א צווייטע זאך. דער רבי זאגט אבער דער רבי נעמט דאס נישט אן, דער רבי זאגט אז אפילו לויטן רמב"ן מוז מען זאגן אז וויבאלד אבער אז יעדער פרט בשייכות דער עבודה פון א כהן גדול איז בתכלית הדיוק, יעדער פרט איז בתכלית הדיוק, און מיר האבן נאך א מכל שכן אז אזא וואס איז פארבונדן מיט עונש מיתה, אויב דו זאגסט מיר אז ס'איז נאר א הכנה צו עבודה, וואס איז שייך אין דעם דער ענין פון מיתה? שטייט דאך אז אויב ער וועט אריינגיין אן דעם ולא ימות, ווייס איך אז מכלל לאו אתה שומע הן, אויב ער וועט אריינגיין אן דעם איז ער חייב מיתה, מוז מען זאגן אז ס'האט יא עפעס אז ס'האט א חלק פון די עבודה, און די פעמונים האבן משמיע קול געווען אויך בשעת העבודה גופא, נישט נאר ס'האט משמיע געווען דעם קול ווען ער איז געגאנגען, ווען ער האט געטאן די עבודה אליין איז אויכעט געווען דער ענין פון די פעמונים, זעה איך דאך אז ס'איז א חלק פון די עבודה אויכעט, לכאורה אויב איך זאג אז ס'איז נישט. א אייגענע סברה, אפשר דאס ריכטיג, און בשעת ער האט אריינגעקומען האט ער געדארפט גיין מיט די מיט די פעמונים צו מודיע זיין אז ער קומט אריין, ווען ער גייט טאן די עבודה זאל ער עס אראפנעמען, ער דארף עס שוין נישט מער, ער האט שוין מודיע געווען. שטייט דאך אבער אז נישט אזוי ווי דער גור אריה ברענגט קלאר, בבואו אל הקודש, עס שטייט אז ער זאל עס גיין אנגעטון, בבואו אל הקודש ובצאתו, זאגט ער מביאתו עד צאתו, מיינט דאס די גאנצע צייט ווען ער איז דארטן אפילו ווען ער טוט די עבודה דארף ער אויכעט גיין דעם ענין פון די פעמונים. זעהן מיר דאך אז די פעמונים האבן משמיע קול געווען אויך בשעת העבודה גופא, איז מסתבר, דער רבי זאגט א סברה, א געוואלדיגע געשמאקע סברה, אז ונשמע קולו איז אן ענין וואס איז נוגע דער עבודה גופא. און דער רבי ברענגט אראפ אין די הארה אז דער בעל הטורים זאגט טאקע ונשמע קולו גייט דאס אויף ענין העבודה, עס גייט אויף כללות ענין העבודה, נישט נאר אריינגיין מודיע זיין ווען ער קומט אריין, נאר עס ווערט א חלק פון די עבודה. אויב דאס איז א חלק פון די עבודה, דארף מען ערשט פארשטיין וואס איז דער ענין פון די פעמונים, וואס איז דער ענין פון די פעמונים אין דעם ענין פון עבודה, וואס איז דאס? וועט דער רבי מסביר זיין אין אות ד', על פי חסידות, אות ד', איינער פון די ביאורים אין דעם, דער כהן גדול האט געטאן זיין עבודה אלס שליח פון כלל ישראל, און דאס מיינט במילא ער איז נישט געגאנגען אלס א אייגענער מענטש, ער איז געגאנגען אלס א שליח פון גאנץ עם ישראל, אז במילא מיינט דאס אז בבואו אין זיין אריינגיין אל הקודש נעמט ער מיט זיך אריין דעם גאנצן כלל ישראל אל הקודש, דער כהן גדול גייט נישט אריין אליין אין קודש, ווען ער גייט אריין אין קודש גייט ער בשליחות פון גאנץ עם ישראל און ער נעמט מיט מיט זיך גאנץ כלל ישראל. ס'איז פארשטאנדיג און ערקלערט בכמה מקומות בארוכה, ס'איז מבואר אין חסידות, איז מבואר אין אסאך ערטער זייער באריכות, אז די עבודה פון בעלי תשובה וואס איז מצד הריחוק, ער אנטלויפט פון רע. וואס איז די עבודה פון א בעל תשובה? ס'קומט מיט דעם וואס ער איז ווייט פון דעם אייבערשטן און ער איז אריינגעטון אין רע, אנטלויפט ער פון דעם רע. ווי אנטלויפט מען פון רע? אפילו בגשמיות, אז א מענטש איז דא עפעס א סכנה פאר אים, ווי אנטלויפט מען? אז מען אנטלויפט פון רע, איז מיט א רעש. אזוי ווי איינער וואס אנטלויפט פון סכנת מוות, ווי לויפט מען? מען לויפט מיט א געשריי, און מען לויפט מיט א שטורעם. איז די זעלבע זאך שטייט אין חסידות אז די עבודה פון א בעל תשובה איז מיט א רעש, מיט א טומל, ווייל ער אנטלויפט פון שלעכטס. ועל דרך זה איז עס אין דעם סוג העבודה פון יעדן אידן, נישט נאר אין א בעל תשובה, נאר אין יעדן אידן. ווי קען זיין אז ס'זאל זיין ביי יעדן אידן די זעלבע עבודה? איז דער רבי מסביר, אפילו פון דעם וואס האט נישט קיין עבירות רחמנא לצלן, איז זיין עבודה בפשטות אויכעט מיט א רעש און מיט א שטורעם. פארוואס? ווייל בשעת ער טראכט זיך אריין ווי אזוי ער איז רחוק פון אלוקות, ער קען טאקע זיין א פרומער איד, ער טוט אלס ווי ס'דארף צו זיין, אבער ווי קומט זיין ערך לגבי אלוקות? ער פילט אז ער איז רחוק פון דעם. ס'דא צוויי סיבות, צי דערפאר וואס דער נפש הבהמית איז נאך ביי אים בתוקפו, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא, אין פרק י ג, איז איין סיבה פארוואס ער פילט זיך אז ער איז רחוק, במילא אויב דער יצר הרע איז נאך בתוקפו, דער נפש הבהמית, איז ער א יש ודבר נפרד פון אלוקות. וויבאלד אז דער נפש הבהמית איז נאך ביי אים בתוקף, איז ער א יש ונפרד פון אלוקות. אדער א צווייטע סיבה, אפילו מצד דעם הרגש המציאות פון זיין טוב, ער האלט שוין א מצב וואס טאקע עס קען זיין אז דער נפש הבהמית באדערט אים נישט אזוי שטארק, אבער יעמאלט איז דא דער הרגש זיין מציאות ווי ער איז גוט, ווי ער טוט אלץ גוט. וואס איז דער מציאות פון טוב? טאקע פונעם נפש האלוקית. ס'איז טאקע א מציאות דקדושה, אבער ס'פארט א מציאות, ס'איז נישט דער ענין פון ביטול. דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין תניא וועגן די דרגה, אז ס'רעדט זיך וועגן א דרגה וואס איינער האט אהבה צום אייבערשטן אין די העכסטע דרגה וואס ס'קען זיין, ס'ווערט אנגערופן אין חסידות אהבה בתענוגים, ער האט אזא אהבה וואס ער האט פון דעם א תענוג נפלא, איז ממילא איז אפילו יעמאלט איז ערשט דא די פראבלעם, די בעיה, יש מי שאוהב. ער איז טאקע אוהב דעם אייבערשטן בתענוגים, אבער ער האט ליב. די דרגה וואס עס דארף זיין א איד, אז אז בטל, אז אינגאנצן בטל ס'איז גארנישט ער, דאס דארף זיין, עס דארף זיין ריין פון מציאות פון ביטול, ווי דער רבי זאגט דא קלאר, ס'איז טאקע א מציאות דקדושה, אבער ס'איז פארט א מציאות, ס'איז נישט ביטול. איז איז קומט אויס אז ביי ביידן, סיי ביי דעם וואס איז חס ושלום א בעל עבירה'ניק און ער טוט תשובה, און אפילו איינער וואס ער האט נישט קיין עבירות רחמנא לצלן, איז ביי ביידן ווערן זיי נתעורר מיט א קול רעש גדול, צו אנטלויפן פון די מצב וואו זיי געפינען זיך, ער וויל אנטלויפן פון די עבירות, אדער ער וויל אנטלויפן פון זיין ישות, אדער דעם יש וואס ער האט נאך, דער נפש הבהמית איז בתוקף, אדער דעם יש וואס ער איז א, ער פילט אז ער איז א מציאות דקדושה, ער פילט אז ער טוט אלץ וואס מען דארף. דער רבי ברענגט אראפ אין הארה נײַן און צוואַנציק, להעיר בילקוט שמעוני, פרשת ואתחנן, שהמלאכים בקול גדול הן מקלסין, מלאכים דינען דעם אייבערשטן, זענען מקלס דעם אייבערשטן מיט א גרויסן רעש, פארוואס? למה שהן רחוקים מן הקדוש ברוך הוא כו', ווייל זיי זענען ווייט פונעם אייבערשטן. איז קומט אויס די זעלבע זאך איז דא ביי אידן אויך די זעלבע זאך, ס'איז דא צוויי וועגן, אבער ביידע, סיי א בעל תשובה, און סיי איינער וואס איז נישט קיין בעל תשובה, וואס ער איז אויף א גוטן אופן, ער האט נישט קיין עבירות רחמנא לצלן, איז דא די עבודה ביי אים פון א קול רעש גדול, ער וויל אנטלויפן פון זיין מצב, און ווען ער אנטלויפט, לויפט מיט א געשריי און מיט א שטורעם. דער רבי לייגט צו אין די סוגריים, מען האט געפרעגט ביים בעל שם טוב וועגן דעם וואס חסידים מאכן תנועות וכו' ביים דאווענען, וואס וואס איז דאס, וואס מאכן זיי אזעלכע תנועות מיט די הענט, מען ווארפט די הענט און מען שאקלט זיך און ס'איז אזא טומל ווען מען דאווענט, האט דער האט דער בעל שם טוב געענטפערט, עס ברענגט זיך אין כתר שם טוב, אז דאס איז בדוגמא ווי איינער וואס טרינקט זיך אין ים, אז מען זעט חס ושלום אמאל ווען איינער טרינקט זיך אין ים, מאכט ער אלערליי תנועות אויף ראטעווען זיך, און ער שרייט בכל כוחו אז מען זאל אים ראטעווען, און זיכער לאכט קיינער נישט פון זיינע תנועות און געוואלדן. ווען מען זעט אזא איינעם וואס ער טרינקט זיך, און ער מאכט אלע סארטן תנועות מיט די הענט, און ער שאקלט די הענט אויף אלע כיוונים, און ער שרייט געפערליך מיט די גאנצן כח מען זאל אים קומען ראטעווען, העט נישט זיין קיינער וואס העט לאכן פון זיינע תנועות און זיינע געוואלדן. האט דער בעל שם טוב מסביר געווען אז אזוי איז זיכער ביי דעם דאווענען, אז א איד ווען ער דאווענט, דאווענט ער צום אייבערשטן מיט אזא ווארעמקייט, און ער וויל אנטלויפן פון זיין מצב וואס ער איז, מאכט ער מיט א טומל, מיט א שרייען, און מיט די הענט, מיט אלע תנועות. איז ווערט דאך אבער די שאלה, ווי געזאגט פריער, לכאורה דאך לא ברעש הוויה, זאגט דער רבי, עס איז קיין סתירה נישט פון פסוק לא ברעש השם, ווייל דער דיוק אין דעם איז, ס'דא א דיוק אין דעם פסוק, לא ברעש השם, לא ברעש הוויה, ווען ס'קומט צו דעם נאמען פון הוויה, יעמאלט איז נישטא קיין רעש, כדי צו זיין א כלי צום שם הוויה, וואס שם הוויה איז דאך למעלה מן העולמות, דאס איז דאך דער הייליגסטער נאמען, פון די שבעה שמות הקדושים איז יו"ד קיי וא"ו קיי דער הייליגסטער נאמען, און יו"ד קיי וא"ו קיי ווייזט, ס'הערט זיך אויס ווי מען זאגט, היה, הווה ויהיה, ס'איז העכער פון עולמות, ס'איז העכער פון די גדרים פון זמן ומקום, דארף די עבודה זיין אין דעם בחינת פון קול דממה דקה. יעמאלט דארף זיין דער ענין פון תכלית הביטול, ווי דער זוהר, תיקוני זוהר ברענגט אראפ, אז ווען מען דאווענט שמונה עשרה, יעמאלט איז דער ענין פון קודש הקדשים, איז יעמאלט דער ענין פון שטילערהייט. איז דער ענין ווען מען האלט אין די דרגה פון שם השם, שם הוויה, יעמאלט איז קול דממה דקה בתכלית הביטול. מה שאין כן ווען די עבודה איז נאך פארבונדן מיט אנטלויפן פון ישות און מציאות, ווי געזאגט פריערט, סיי ער וויל אנטלויפן פון די מציאות וואס איז א יש ודבר נפרד, סיי ער וויל אנטלויפן פון די מציאות וואס ער פילט זיך אז ער בכלל א מציאות אפילו די קדושה וואס איז דערגרייכט צו דער בחינה פון שם אלוקים, דאס האט דאך צו טון מיט שם אלוקים, וואס גיבט אן ארט אויף מציאות, שם אלוקים איז אלוקים איז בגימטריא טבע, ווען מען קוקט אלוקים איז דער ענין פון צמצום, וואס ברענגט אראפ דעם כח פון שם הוויה אין א אופן פון צמצום, אז ס'ווערט פארדעקט דער אלוקות, טבע איז מלשון טבעו דערטרונקען, יעדע זאך וואס איז דא א טיש א בענקל יעדע זאך וואס מ'זעט אין די וועלט לעבט פון דעם כח אלוקי וואס איז דא אין דעם, אבער מ'זעט עס נישט ס'איז דערטרונקען אין דעם, ממילא וויבאלד אז מ'רעדט וועגן שם אלוקים וואס גיבט אן ארט אויף מציאות, די עבודה איז כנזכר לעיל, פארבונדן דווקא מיט רעש וכו' איז שוין פארשטאנדיג אז דערפאר איז דא דער ענין וואס ס'דארף זיין דער ענין פון רעש האט צו טון מיט שם אלוקים, ווען ס'קומט די דרגה פון שם הוויה פון י ק ו ק, יעמאלט איז די עבודה פון לא ברעש, און דער פסוק איז מדגיש לא ברעש הוויה נישט לא ברעש אלוקים. און דאס איז דער טעם וואס די עבודה פון כהן גדול, יעצט וועט מען פארשטיין דעם חילוק פון כהן גדול וואס רעדט זיך וועגן א גאנץ יאר, צו וועגן יום כיפור, דאס איז דער טעם וואס די עבודה פון כהן גדול א גאנץ יאר איז געווען אין אן אופן ונשמע קולו, ס'איז יא געווען ונשמע קולו, אז ס'איז געווען מ'האט אים געהערט ווען ער פלעג אריינגיין האט מען אים געהערט, און דער גאנצער צוועק איז געווען אויף דעם, ווייל ער דארף ארייננעמען מיט זיך, א געוואלדיגע ווערטער וואס דער רבי ברענגט ארויס פון דעם ענין פון דעם פון דעם רעש וואס מען דארף מאכן די גלאקן אז ס'זאל קלינגען, ווייל ער דארף ארייננעמען מיט זיך אל הקודש אויך די אידן וואס זייער סדר העבודה, כניסה אל הקודש, איז בקול רעש כו'. דער כהן גדול גייט אריין ווי א שליח פון אלע אידן. ער גייט אריין ווי א שליח מיינט עס אז ער נעמט מיט מיט זיך אויף זיינע פלייצעס אלע אידן, וואס הייסט אלע אידן? אפילו אזעלכע אידן וואס זייער עבודה ווען זיי גייען אריין אין קודש איז עס נאך אויף א אופן קול רעש, זיי אנטלויפן פון עפעס, אדער חס ושלום פון עבירות, אדער זיי אנטלויפן פון דעם ישות פון דעם נפש הבהמית נאך, אדער פון ישות דקדושה וואס ער פילט אז ער טוט ווי ס'דארף צו זיין. ממילא דערפאר דארף זיין א רעש, ווייל ער נעמט מיט מיט זיך אזעלכע אידן וואס ביי זיי די עבודה איז מיט א רעש. ווי ס'איז אויך מרומז, געוואלדיג, ס'איז אויך מרומז אין דעם וואס די פעמונים זענען געווען, וואו האט מען געמאכט די פעמונים? לכאורה האט מען דאך פעמונים קען זיין אויפן האלז וואו אז מען טוט אן דעם דעם בגד האט קען זיין אויפן סוף פון די ארבל אויף ביידע זייטן ס'האט קען זיין אויף ארום דעם האלז האט עס געקענט זיין וואו שטייט אז ס'האט געדארפט זיין על שולי המעיל דווקא אונטן צום סוף מעיל ס'איז מרומז אין דעם וואס די פעמונים זענען געווען בשולי בתחתית המעיל, וואס מיינט דאס? דער ענין פון ונשמע קולו איז פארבונדן מיט תחתית המעיל, וואס מיינט דאס? פארבונדן מיט די נידעריגע מדריגות פון אידן וואס זייער עבודה איז מצד הריחוק כנזכר לעיל, דערפאר דארף זיין דער ענין פון די פעמונים דער ענין פון דעם רעש ווען ער גייט אריין זאל ער זיין אויף אזא סארט אופן. און דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה להעיר מזוהר דאיצטריך קלא דאישתמע דער כהן גדול דארף אריינגיין מיט א קול וואס הערט זיך פעמונים ס'קלינגט און ס'מאכט א טומל וברכאן ישרון על עלמא דורך דעם וואס ער גייט אריין מיט דעם קול און ער מאכט דעם די גלעקלעך אלע גלעקלעך האבן געקלונגען ברענגט ער אראפ איז ער משרה ער ברענגט אראפ ברכות אויף די גאנצע וועלט און דערביי איז די אזהרה. יעצט וועט מען פארשטיין וואס איז אט די עבודה אזוי וויכטיג אז ס'דארף זיין דער ענין פון ונשמע קולו בבואו אל הקודש ולא ימות. אויב חס ושלום ער גייט אן דעם איז ער חייב מיתה. יעצט וועט מען עס פארשטיין זייער געשמאק על פי חסידות על פי פנימיות הענינים. און דערביי איז די אזהרה ונשמע קולו ולא ימות אז אין דעם איז תלוי דער כללות החיות פון כהן גדול אויב ביי אים איז נישטא דער ונשמע קולו, ער וויל נישט כולל זיין אין זיין עבודה אט די אידן, דער כהן גדול קען זאגן איך גיי אריין אין קודש הקדשים, איך גיי אריין אין קודש א גאנץ יאר, ווען איך גיי מאכן די עבודה, איך וויל זיי נישט מיטנעמען, איך בין מוכן צו מיטנעמען אידן וואס זיי לערנען און דאווענען, איך דארף מיטשלעפן אזעלכע אידן מיט זיך אויכעט? ער וויל נישט כולל זיין אין זיין עבודה אט די סארטן אידן. וועלכע זיינען אין בחינת שולי המעיל, אפילו ווען דאס איז דערפאר וואס ער וויל האלטן ביי דער העכערער עבודה פון קול דממה דקה, נישט חס ושלום ער וויל זיי אוועקווארפן, ער וויל קומען צו די דרגה פון קול דממה דקה, ער וויל אריינגיין נאר מיט די עבודה פון קול דממה דקה, ווי געזאגט פריערט, ווען איינער האלט שוין ביי די דרגה פון שם יוד קיי וואו קיי, יעמאלט איז די עבודה פון לא ברעש השם, אבער פונדעסטוועגן ער וויל זיי נישט ארייננעמען, וואס ווערט יעמאלט פונעם כהן גדול? געוואלדיגע ווערטער, ווערט בטל רחמנא דליצלן זיין מציאות מיט זיין עבודה, ס'איז נישטא קיין עבודה, עבודה איז נישט קיין עבודה, און ווערט אויס מציאות, חס ושלום, ס'איז נישט, ס'איז מכלל הן אתה שומע לאו, ס'שטייט ולא ימות מכלל לאו אתה שומע הן, ולא ימות אבער אויב ער גייט אריין אן דעם, אויב ער נעמט נישט מיט מיט זיך אלע אידן, איז חס ושלום איז בטל זיין מציאות. דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה געשמאק אין הערה זעקס און דרײַסיק להעיר דער רמא אין אורח חיים אין הלכות ראש השנה ברענגט ער אראפ דארטן אז מען זאל זוכן א חזן וואס זאל זאגן סליחות און ווען מען זאגט סליחות און אלס און ער זאל דאווענען און דער לשון איז דארטן צריך שיוציא כל אדם בתפילתו דער חזן דארף מוציא דער שץ דארף מוציא זיין אלעמען און דער און ער איז מוסיף דארטן דער רמא אז אויב חס ושלום ער האט איינעם וואס ער האט פיינט און ער איז אים נישט מוציא ער טראכט אים דארף ער נישט מוציא זיין איז ער נישט מוציא קיינעם. זעלבע זאך דא אויכעט, אויב דער כהן גדול גייט אריין און ער וויל נישט כולל זיין מיט זיך די עבודה פון די אידן וועלכע זענען שולי המעיל, ווערט בטל רחמנא לצלן זיין מציאות. פארוואס? ווייל די שלימות פון כלל ישראל איז תלוי אין דער עבודה וואס נעמט ארום אלע שישים ריבוא מישראל. ס'איז נישטא איינעם קען מען נישט ארויסלאזן. עס ברענגט זיך, דער רבי זאגט דאס נישט דא, עס ברענגט זיך אז ווען עס וואלט געפעלט איינער פון שישים ריבוא וואלט נישט געווען מתן תורה. ס'מוז ארומנעמען אלע שישים ריבוא ישראל, וועלכע? פון ראשיכם, שבטיכם, גומר ביז חוטב עציך ושואב מימיך, פון די העכסטע דרגות ביז די נידעריגסטע דרגות, מוזן זיין ביי דעם ענין פון די עבודה פונעם כהן גדול, יעמאלט איז עס א עבודה ווי ס'דארף צו זיין. שלימות העבודה איז ווען די עבודה נעמט ארום אלעמען. דער כהן גדול מוז אריין גיין, פארשטאנדיג זייער געשמאק פארוואס דער כהן גדול, דער כהן גדול גייט אריין אין קודש, ער איז א שליח פון אלע אידן, נעמט ער מיט מיט זיך אלע אידן, מוז זיין אויף די שולי המעיל, די תורה האט אנגעוויזן אז ס'דארף זיין דווקא בשולי המעיל, זאלסט געדענקען אז די אידן וואס געפינען זיך בשולי, זיי געפינען זיך בתחתית המעיל, זאלסטו זיי אויכעט מיטנעמען. אות ה'. דאס איז אבער נאר ביי דער עבודה פון כהן גדול, יעצט וועט מען מסביר זיין אין אות ה' וואס איז דער חילוק פון די עבודה פון א גאנץ יאר און די עבודה פון יום כיפור וואס יעמאלט איז לא ברעש יעמאלט גייט מען אריין אן די בגדי זהב אן די פעמונים, דאס איז אבער נאר ביי דער עבודה פון כהן גדול במשך כל השנה, וואס כניסתו און עבודתו איז נאר אין קודש, ער גייט נישט אריין אין קודש הקדשים, ס'איז נאר אין קודש, דארט איז פארהאן אן ארט פאר די חילוקי דרגות אין אידן. בשעת מען גייט אריין יעדן טאג אין די עבודה אין קודש, דארטן הערט זיך אין קודש הערט זיך א חילוק פון איין אידן ביזן צווייטן, ס'דא ראשיכם, ס'דא שבטיכם, ס'דא חוטב עציך, און ס'דא שואב מימיך, פון די העכסטע ביז די לעצטע דרגות, דערפאר מוז זיין, דערפאר איז ונשמע, עס איז ברעש. ער מוז אריינגיין ווייל ער דארף מיטנעמען אט די אידן איכעט, דארטן איז דא א חילוק פון איין איד ביז א צווייטן, און דער כהן כהן גייט אריין ארבעטן גייט ער אין די שליחות פון אלעמען, גייט ער אין די שליחות איכעט פון די תחתית המעיל, פון שולי המעיל, במילא מוז זיין דער ענין פון רעש פון די פעמונים. מה שאין כן די עבודה פון כהן גדול ביום הכיפורים ווען ער גייט אריין אין קודש הקדשים איז אן רעש. ווייל דעמאלט זענען די אידן כמלאכים. די אידן זענען יעמאלט ווי מלאכים, די התגלות פון דער התקשרות עצמית פון אלע אידן מיטן אויבערשטן, דאס איז יעמאלט, די אידן זענען ווי מלאכים. און דער רבי לייגט צו אין הערה אכט און דרייסיג זייער געשמאק, צו פארענטפערן א שאלה טאמער איינעם פאלט איין די שאלה, וגם במלאכים, איז אופנים וחיות הקודש זענען ברעש גדול, וואס זאגסטו מיר אז אידן זענען ווי מלאכים און ס'איז אן רעש, זאגט דער רבי זייער געשמאק, לכן גם ביום הכיפורים ישנו עבודה בחוץ שהיא במעיל ונשמע קולו, ווען איז דא נישט נשמע קולו? דווקא ווען ער גייט אריין אין קודש הקדשים, אבער ווען ער איז אינדרויסן גייט ער מיט דעם מעיל, און ס'איז יא דא דער ענין פון די פעמונים, און ס'איז דא דער ענין פון וואס ער נעמט מיט מיט זיך אלעמען. ווען מ'קומט אריין אין קודש הקדשים איז אן רעש ווייל אלע אידן יעמאלט זענען ווי מלאכים, ס'איז התגלות פון התקשרות עצמית פון אלע אידן מיטן אויבערשטן, ס'האט נישט צוטון מיט קיין דרגות, נישט קיין ראשיכם, שבטיכם יא, און חוטב עציך שואב מימיך נישט, אלע זענען די זעלבע זאך צוגעבונדן צום אויבערשטן מיט זייער עצם, דער עצם פון אלעמען איז די זעלבע זאך, אלס איז גוט. און וויבאלד אז יעדער איד.

איז אויך זייער כניסה לקודש הקדשים, דער כהן גדול גייט דאך אריין אין קודש הקדשים מיט זיי אויכעט, איז נישט ווי א רחוק שנעשה קרוב, יעמאלט איז נישטא קיין ענין פון חילוקים, ער קען זיין אז ער איז טאקע אין א אופן פון שולי המעיל, אבער אויך יום כיפור ווערט נתגלה די יחידה שבנפש, במילא וואס דאן איז עס מיט א רעש כולו, נאר יעמאלט איז ווען ס'איז א רחוק נעשה קרוב איז דאס מיט א רעש, אבער דא איז דאס אינגאנצן אויף א אנדערע סארט אופן. דאָ איז דאָס נאָר בתכלית הביטול און ס'איז בקול דממה דקה. זייער געשמאַק פאַרשטאַנדיק ערשט פאַרוואָס דער כהן גדול גייט אַ גאַנץ יאָר גייט ער אַריין אין קודש גייט ער מיט דעם, ס'קומט יום כיפור ער גייט אַריין אין קודש הקדשים איז דווקא אָן די לבושים ווייל יעמאָלט זענען אַלע גלייך ס'איז נישטאָ קיין חילוק פון איינעם ביזן צווייטן און דערפאַר איז אויכעט אַזוי נוגע טאָמער גייט ער אָן דעם איז ער חייב מיתה ווייל זיין עבודה איז אַ שליח פון עם ישראל גאַנץ כלל ישראל אַלע שישים ריבוא ער נעמט מיט מיט זיך אַלעמען מוז ער גיין מיט דעם מיט פעמונים אויף די שולי המעיל זיי אויכעט מיטנעמען, ווי קומען זיי צוריק צו צום אייבערשטן, ווי אז מ'איז רחוק אדער פון עבירות חס ושלום, אדער פון דער נפש הבהמית איז בתוקף, אדער ער איז צופרידן פון זיין פון זיין גוטסקייט פון זיין טון גוט, יעמאלט מוז עס זיין אנטלויפן פון דעם מוז זיין ברעש גדול דערפאר דארף זיין דער ענין פון די פעמונים. אות ו. יעצט וועלן מיר צוריק קומען צו דעם ענין פון די שיטה פון דעם רמבן מיט רש י. על פי כל הנל, לויט ווי מ'האט דאס אות ו. לויט וואס מ'האט געלערנט ביז יעצט, וועט מען וועט אויך זיין פארשטאנדיג די חילוק צווישן שיטת הרמבן אז אם לנוי יעשם כמין תפוחי זהב, ס'איז געווען א געוואלדיגע שאלה אויב דעם רמבן האט געקוועטשט וואס רש י זאגט אז ס'איז געווען חלולים און ער האלט אז ס'איז נישט געווען אינעווייניג דארטן האט ער געקענט זאגן אז מען דארף עס מאכן ס'זאל זיין פול נישט חלולים אבער וואס זאגט ער וואס קומט אריין אינמיטן אז מען זאל עס מאכן תפוחי זהב וועט מען פארשטיין דעם חילוק פונעם רמבן וואס ער זאגט אז אויב ס'איז נאר לענוי ווי די שיטה פון רש י דארף עס זיין תפוחי זהב וואס איז שיטת רש י אז אין דעם פאל דארפן זיין רימונים לענוי נאכאמאל דערמאנען די שיטה פון רש י האלט אז די רימונים זענען געווען נאר אויף שיינקייט, די פעמונים זענען געווען, ס'איז געווען פעמון זהב ורימון איז געווען, א פעמון זהב איז געווען א גאנצער גלאק, איז געווען מיט א א גאלדענער גלאק און אינעווייניג איז געווען דער צינגל וואס האט געמאכט דעם רעש, און די רימונים איז געווען נאר אויף נוי, דער רמב ן זאגט ניין, אז די אז די אז די רימונים זענען געווען א חלק פון דעם, די פעמונים זענען געווען אין די רימונים, ס'איז געווען חלולים, ס'איז געווען ליידיג, ס'האט אויסגעקוקט אזויווי א ליידיגער רימון, און אינעווייניג איז געווען דער גלאק מיט דעם צינגל מיט אלס. יעצט וועט מען פארשטיין דעם חילוק צווישן די שיטה פון רמבן און די שיטה פון רשי. אידן זיינען געגליכן סיי צו תפוח און סיי צו רימון. ס'דא פסוקים, ס'דא א פסוק כתפוח בעצי היער. מ'רעדט וועגן די אידן, תחת התפוח עוררתיך, ברענגט ארויס די מעלה פון אידן ווי א תפוח, די גמרא אין שבת ברענגט עס אראפ דארטן וועגן וועגן תפוח אז די אידן זענען נדמה דומה לתפוח, אידן זענען געגליכן סיי צו תפוח און סיי צו רימון. זייער געשמאק ווי דער רבי טוט ארויסברענגען דעם חילוק פון די שיטה פון רמבן און דעם רמבן, און דא ער האלט אז ס'איז געווען א ענין פון א רימון און ס'איז געווען לנוי, און ער האלט אז אויב ס'איז געווען לנוי האט עס געדארפט זיין תפוח זהב, וואס איז דער חילוק פארוואס האלט ער תפוח זהב און ער האלט אז ס'איז געווען רימונים לנוי. זאגט דער רבי אזוי, וואס דער חילוק פון דעם? דער דמיון צו תפוח איז מתאים צו אידן ווי זיי זיינען ברום המעלה, א תפוח ווייזט אויף א אידן ווען ער איז אין די בעסטע דרגה, בחינת רימון וואס ווייזט ווען מען רופט אן א אידן א רימון, איז בשייכות צו אידן וואס געפינען זיך בשפל המצב. תפוח ווייזט אויף א אידן ווי ער איז אין א גוטן מצב, רום המעלה, און א רימון ווייזט אויף א אידן וואס איז אין שפל המצב, ממש צוויי עקסטרים, איינער איז רום המעלה און איינער איז שפל המצב. ס'איז א פסוק אין שיר השירים, כפלח הרימון רקתך. שלמה המלך זאגט דארטן אז כפלח הרימון אזוי ווי א שטיק רימון, אזוי ווי א האלבער רימון קוקט אויס דיין שטערן, אז מען קוקט אויפן שטערן איז דאס אזוי האלב, זעט אויס אזוי ווי א האלבער רימון, ס'איז אזוי קיילעכיג און ס'קוקט אויס ווי א האלבער רימון, און ס'איז אזוי רויטליך, דער שטערן ווערט רויטליך אלעמאל, איז במילא זאגט ער אז ער רעדט וועגן די שיינקייט פון דעם שטערן אז ס'קוקט אויס ווי א רימון, קומט די גמרא. גמרא אין ברכות לערנט ארויס וואס מיינט כפלח הרימון רקתך, ס'גייט אויף ריקנין שבך, ס'גייט אויף די ליידיגע די פוסטע וואס איז דא צווישן די אידן, אבער אויך זיי זיינען אנגעפילט מיט טוב וקדושה, די גמרא זאגט טאקע ס'איז ריקנין שבך, אבער זיי זענען אויך אנגעפילט מיט טוב און קדושה, דער המשך, די גמרא אליין זאגט דארטן אפילו ריקנין שבך, מלא אין מצוות כרימון. זעהן מיר אז דער ענין פון רימון ווייזט אויף דעם ענין פון ריקנין, און דער ענין פון רימון ווייזט אויף א צייט ווען די אידן זענען אין שפל המצב, זענען טאקע מלאין מצוות כרימון, אבער זענען יעמאלט אינעם שפל המצב. יעצט וועט מען פארשטיין דעם חילוק פון פירוש רשי און פירוש רבינו תם אויף דעם ענין. אין פירוש רשי פשוטו של מקרא, וואס די אידן, וואו די אידן ווערן געזעהן ווי זיי זענען בפשטות בחיצוניות, פשוטו של מקרא ווען איך קוק אויף דעם אין די פשוטע אויגן און איך זע א אידן ווי ער קוקט אויס בחיצוניות זעט מען די אידן שבשולי המעיל שטייט קלאר אז מען דארף מאכן מען דארף מאכן פעמוני זהב מען דארף מאכן רימונים וואו דארף מען מאכן רימונים אויף שולי המעיל אז מען רעדט וועגן אידן וואס זיי געפינען זיך אין שולי אין שולי המעיל זענען אין א דרגה פון רימון וואס זיי ווערן אנגערופן ריקנין שבך אין א דרגה פון ריקנין און דעריבער האט מען געדארפט זיין דווקא רימונים. זייער זייער געשמאק. איז פארשטאנדיג פארוואס ס'איז געווען רימונים, און ס'רעדט זיך וועגן די אידן ווי מען קוקט אויף זיי שולי המעיל, ווען זיי זענען אין א נידעריגע דרגה, און אין די לשון חזל אין עירובין שטייט נאך אפילו אנדערש, שטייט ריקנין, פושעים שטייט וועגן אין פושעים מורדים אקעי מ'דארף א קוק טון נאכאמאל וואס דאס איז איז א דרגה פון ריקנים און דעריבער האבן געדארפט זיין דווקא רימונים יעצט איז שוין פארשטאנדיג פארוואס מען דארף האבן דווקא רימונים צו באווייזן אז אויך די ריקנים און אפילו די וואס זענען נידעריגער דערפון דאס וואס כ'האב געוואלט זאגן פריער, דער רבי ברענגט זיך אראפ אין הערה דריי און פערציק, און אפילו די וואס זענען נידעריגער פון ריקנין, ריקנין מיינט נישט אז ער איז א בעל עבירה'ניק, ער איז א פוסטער ער טוט גארנישט, אבער זאגט דער רבי אפילו פושעי ישראל, ווי די גמרא זאגט אין עירובין, אז אפילו פושעי ישראל זענען אריין מיטן כהן גדול אל הקודש. איז שוין פארשטאנדיג פארוואס רשי רעדט וועגן דעם ענין דווקא פון רימון, ווייל רשי קוקט אויף דעם ווי פשוטו של מקרא, פשוטו של מקרא קוקט מען אויף דעם אידן ווי ער איז, מען גיט א קוק אויפן מעיל, וואס זעט מען? זעט מען אז ס'דא דארטן רימונים אונטן, ס'ווייזט אויף די ריקנין שבך, און אפילו אויף די פושעי ישראל, איז דער כהן גדול נעמט זיי מיט מיט אים, זיי זענען אריינגעגאנגען מיטן כהן גדול לקודש, זיי זענען א טייל פון כלל ישראל, און נאך מער, זיי זענען מלאים מצוות כרימון. דאס אלץ אינעם פירוש פון רשי אין פשוטו של מקרא. אבער אין פירוש הרמבן, דער רמבן זאגט דאך אז ס'איז נישט געמאכט געווארן לנוי, נאר דאס א חלק פון דעם, די פעמונים זענען געווען אינעווייניג, וואו עס זענען דא נישט נאר פשטים, רמבן איז נישט נאר פשט, נאר אויך דברים נעימים, געשמאקע זאכן, ליודעים חן, ווי דער רמבן אליין שרייבט אין די פתיחה אויף פירוש לתורה צום סוף פון די פתיחה לפירוש אויף תורה שרייבט ער אז אין זיינע פירושים איז דא דברים נעימים און ליודעי חן, יודעי חן מיינט חכמה נסתרה, חכמה נסתרה מיינט אז ס'דא ענין פון ער שרייבט עס דא ענין פון קבלה דארטן איז דארט מודגש די פנימיות פון א אידן. רשי זעט דעם ענין פון פשוטו של מקרא זעט ער דעם אידן ווי ער איז, און מה שאין כן דער רמבן זעט דעם אידן ווי ער איז בפנימיות פון דעם אידן, וואס מצד דעם האט א איד קיין שייכות נישט צו חטא, און ס'איז ועמך כולם צדיקים ווי ס'שטייט א פסוק אין ישעיה ועמך כולם צדיקים, דערפאר זאגט דער רמבן, וועסט פארשטיין אויכעט פארוואס דער רמבן, איינע פון די זאכן וואס דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה זייער געשמאק, פארוואס דער רמבן זאגט אז מ'האט עס געדארפט בייטן אויף תפוחי זהב, אויב דו זאגסט אז ס'איז לנוי, לנוי איז תפוחי זהב. רבונו של עולם, מ'רעדט דא וועגן א ענין פון רימונים פון תכלת, האסטו געדארפט זאגן מאכן תפוחים פון תכלת. ברענגט ער ארויס ניין, אז ס'איז תפוחי זהב דווקא, דער ענין פון זהב, אז ס'איז א געוואלדיגע זאך ער וויל ארויסברענגען דעם עילוי און די מעלה פון אידן, זענען נישט נאר תפוחים סתם, נאר זיי זענען תפוחי זהב. ומהאי טעמא איז דער רמבן מפרש אז דער ונשמע קולו איז נאר א הכנה צו דער עבודה שלאחריה פון כהן גדול, דער רמבן האלט טאקע דאס נאר א הכנה צו דער עבודה, געזאגט פריערט אז דער רמבן זאגט וואס איז דער צוועק פון די פון די פעמונים, אז מען קומט מען זאל מודיע זיין אז מען קומט אריין, ווייל איינער וואס גייט אריין אין היכל המלך אן איז חייב מיתה. און ווי דער רבי זאגט אין הערה זעקס און פֿערציק און דאס וואס ונשמע קולו וואס אינמיטן די עבודה, למשל הולכת הדם וואס דער כהן גדול טוט, זאגט דער רבי אז די כוונה איז די הכנה צו דעם חלק העבודה וואס ס'קומט נאכדעם, נאך די הולכה קומט דאך דער ענין פון זריקה, ממילא איז אלעמאל איז דא דער ענין ביי דעם רמבן אז דער ענין פון די פעמונים איז א הכנה צו די קומענדיגע עבודה. און דאס איז די דאס איז די קושיא לויט זיין פירוש יעצט וועט מען פארשטיין קלאר וואס האט געקוועטשט דעם רמבן וואס ער פרעגט אויף רשי'ן די שאלה ואם לנוי אייב דו רשי זאגסט אז די רימונים איז געמאכט געווארן נאר אויף שיינקייט יעשם כמין תפוחי זהב מאכט זיי אזוי ווי עפל פון גאלד אויב די רימונים זענען נישט צוליב שימוש ס'גארנישט, עס גייט נישט אריין אין דעם די פעמונים ווי דער רמבן זאגט, נאר דער רמבן זאגט רשי, דו זאגסט דאך אז די רימונים זענען נאר אויף שיינקייט, אויף ארויסברענגען די שיינקייט די מעלה פון בני ישראל, לנוי, דו ווילסט מיר ארויסברענגען די שיינקייט פון אידן, ברענג מיר נישט ארויס מיט קיין רימונים, דארף מען מדגיש זיין, נישט די מעלה וואס איז מרומז אין רימון, ריקנין שבך מלאים מצות כרימון, נישט דאס וויל איך ארויסברענגען, די ענין פון ריקנין שבך מלאים מצות כרימון, זאגט דער רמבן, נישט דאס, אויב דו זאגסט נוי, מוז זיין תפוחים. דער רבי לייגט צו אין די הלכה, מכל שכן אז זאגט רשי'ן, אויב דו זאגסט אז עס איז לנוי, איז נישטא, דארף מען נישט קיין רימונים, וואס מיינט, איך וויל נישט אנווייזן אויף מלא מצוות כרימון, איך וויל ווייזן אויף א עפל, איך וויל ווייזן אויף, ווי געזאגט פריער, שיטת הרמבן איז אז איך ווייז אויף די פנימיות פון די אידן, אויף די פנימיות פון די אידן גייט און דארף זיין תפוח זהב, וואס איז תפוח זהב זאגט דער רבי מכל שכן שאין מקום לעשותם רימונים חלולים. מאך זיי נישט נאר רימונים, נאר רשי זאגט אז זיי זענען רימונים חלולים, ס'איז היפך פון מלאים מצוות כרימון, ס'איז א רימון און ס'איז א ליידיגער, אין תורה שטייט דאך אז ס'איז מלאים מצוות כרימון, זייער געשמאק ארויסגעברענגט, מילא זאגט דער רמבן צו רשי, אויב לויט דיר אז דאס איז נאר לנוי, איז דארף מען מאכן תפוחי זהב, ווען קודם נאר נאר דעם עילוי פון אידן מצד פנימיותם דארף מען ארויסברענגען, יעצט וועט ווערן פארשטאנדיג פארוואס ער זאגט רשי'ן, נישט נאר אז אים האט געבאדערט וואס איז וואס רשי זאגט אז ס'איז חלולים ווי דער נימוקי שמואל וויל ענטפערן, ניין, דעם רמבן האט געקוועטשט די גאנצע מעשה וואס רשי רעדט אז ס'איז געווען נאר א ענין פון נוי, אויב ס'איז נאר נוי, גיב מיר נישט קיין דוגמא פון רימונים, וואס רימונים איז א ענין פון ריקנין שבך, איך וויל האבן תפוח זהב. נאר דער עילוי פון אידן מצד פנימיותם, וואס יעדער איד איז ווי א תפוח זהב און נישט קיין ריקן חס ושלום, מורא'דיגן לימוד זכות אויף אידן, אז יעדער איינער איז א תפוח זהב און ס'איז נישטא, נישט קיין ריקן חס ושלום. ווי כ'האב פריער געזאגט די הערה, די הערה איז געשריבן אויף יעצט, מיר זאגן עס נאכאמאל הערה נײַן און פֿערציק, על פי זה תומתק הוספת הרמבן, תפוחי זהב, וגם בזה משנה מרימוני תכלת. ער איז משנה אז זאגט ער שטאטס רימונים תפוחים, און אויב ס'איז געווען רימוני תכלת האט ער געקענט זאגן וואס געדארפט מאכן תפוחי תכלת, ניין די רמבן בייט איבער דעם תכלת אויכעט אויף זהב, פארוואס ווייל ער וויל מדגיש זיין דעם עילוי וחשיבות דבני ישראל, מ'וועט נישט מאכן קיין תפוח פון תכלת, מאכן א תפוח פון זהב. על דרך ווי אין די מנורה וואס אירע זיין נרות און ער זאגט אזוי ווי דער רמבן זאגט אויף דער רבי לייגט צו דאס איז דער רמבן'ס שאלה און דאס דער ענטפער על דרך ווי אין די מנורה וואס אירע וואס אירע זיין נרות זענען מרמז אויף אידן ווי זיי זענען די זיין מדריגות אין עובדי השם דער אלטער ברענגט אויף אין ליקוטי תורה פרשת בהעלותך אז געווען זיבן נרות אין די מנורה עס ווייזט אויף די זיבן דרגות פון עובדי השם זענען געווען וואס איז געווען דארטן אין יעדן נר איז געווען א טשאטשקע איז געווען דארטן א דבר לנוי כמין תפוחים, און געזען אויף סעיף ב' אז ווען מען געוואלט מאכן א זאך לנוי אין די מנורה איז דאס געווען א תפוח און נישט קיין רימון, דא זאגט דא לייגט די רבי צו אז ווען מען זעט אין די מנורה אז עס קומט צו די זיבן מדריגות די זיבן נרות ווייזט אויף די זיבן מדריגות איז אין יעדן נר איז געווען אן ענין פון א תפוח וואס איז געווען א ענין פון נוי זעט מען אז די ענין פון תפוח ווייזט אויף די ענין פון שיינקייט. יעצט פארשטאנדיג וואס דער לויט דעם רמבן קומט אויס אז דער ענין פון די פעמונים איז א הכנה צו די עבודה און נישט נישט די עבודה אליין. דערפאר זאגט ער אז אויב ס'איז נאר געווען הכנה צו עבודה לויט דיר רשי אז ס'איז געווען דער ענין פון פון רימון געווען נאר אויף יופי איז נישט געווען דארטן, פרעג איך ביי דיר, ווי קומט אריין דא א רימון און נאך א אפענער און נאך א ליידיגער און אלס, שרייב ווי קומט דאס, ווי אויב לנוי האט עס געדארפט זיין, א תפוח ווי ער קוקט אויף א אידן בפנימיות, ער קוקט אויף די נשמה אויף יחידה ליחדך, זאגט ער אז יעדער איינער איז א תפוח זהב. מה שאין כן רשי געזאגט פריער ער קוקט אויף פשוטו של מקרא, פשוטו של מקרא האלט ער אז ס'איז געווען דעם ענין פון רימונים, ווייל דער כהן גדול דארף מיטנעמען די רימונים אויכעט ווען מען קוקט אויף א איד און זעט מען אז ס'איז דא אויפן שולי המעיל איז דא דער ענין פון די תורה זאגט דאך מען זאל מאכן טאקע רימונים די רימונים ווייזט אויף דעם ענין פון ריקנים שבך אבער אפילו פון דעסוועגן איז רש"י זאגט דארט אז מלאים מצוות כרימון אות ז' אף על פי אז בפשטות ובחיצוניות איז די עבודה אינעם אויבן פון ונשמע קולו נידעריגער פון דער עבודה בקול דממה דקה ביז יעצט האבן מיר געלערנט יעצט זיך ער באקומען אין א טיפערן אופן אין קורצן מ'וועט זען נאך א נקודה א געוואלדיגע געשמאקע נקודה. בדרך כלל האט מען געלערנט ביז יעצט ווען איז דער ונשמע קולו דווקא אין קודש נישט אין קודש הקדשים. פארוואס איז דאס? ווייל אין קודש האלט מען נאך ביי דעם שם אלוקים. וואס הייסט מ'האלט ביי שם אלוקים? ס'רעדט זיך וועגן א אידן וואס איז נאך אין א דרגה וואס זיין אדער חס ושלום אזא בעל עבירה'ניק אדער אדער ער האט דעם נפש הבהמית נאך בתוקף אדער ער האט שוין צופרידן פון זיך פון זיין עבודה וואס ער טוט איז יעמאלט דארף זיין דער ענין פון אנטלויפן ברעש עס קומט אויס אז דער אנטלויפן פון ברעש איז א נידעריגערע דרגה, ער אנטלויפט ערשט פון עבירות, ער אנטלויפט ערשט פון יש, וואס ער איז א יש און מציאות, און די עבודה פון קול דממה דקה איז א העכערע עבודה, אף על פי כן איז דא אין דער אין דער עבודה ברעש אויך א מעלה לגבי דער עבודה בביטול. דער רבי וועט ארויסברענגען אז די עבודה ברעש איז דא א מעלה אויף די עבודה אויף ביטול. די עבודה בקול דממה דקה איז מיט א הגבלה, ווען מ'רעדט וועגן קול דממה דקה האט א הגבלה אין זיך. אמת דער עובד שטייט טאקע מיט א ביטול, דאס איז אבער אין אן אופן פון אור בכלים מיט א התיישבות, ער איז בטל, איז דאס א אור וואס איז בהתיישבות, ער גייט נישט ארויס פון זיך, ער איז בטל, ער איז נישט קיין יש, אלץ גייט אויף א שטילן אויף א שיינעם אופן אויף א רואיגן אופן, בהתיישבות. מה שאין כן די עבודה פון ונשמע קולו, וואס מיינט דאס? איז דער רעש גדול גופא, אט דער רעש וואס איז דא איז א באווייז אז ער איז ארויס פון די הגבלות פון כלים. אפילו מען רעדט וועגן איינעם וואס ער איז חס ושלום א בעל עבירה'ניק און אנטלויפט פון דעם, אדער איינער וואס איז געווען א א די יצר הרע נאך בתוקף, אדער ער ער איז צופרידן פון זיך אליין, פון דעסט וועגן איז זיין עבודה דאך אנטלויפן מיט א רעש גדול, דער רעש גדול ווייזט אז ער גייט ארויס פון זיך, ס'איז נישט קיין אורות בכלים, ס'איז נישט בהתיישבות. מה שאין כן די עבודה פון ונשמע קולו איז די רעש גדול גופא א באווייז אז ער איז ארויס פון די הגבלות פון כלים, ער קען נישט מגביל זיין די התפעלות, און דעריבער קומט עס ארויס אין א צעקה וקול גדול. און דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה, ס'איז מבואר אין די מעלה פון די עבודות פון די אופנים, די אופנים זענען דאך ברעש גדול וואס איז זייער עבודה אסאך גרעסער ווי לגבי די עבודה פון שרפים, ועל דרך זה איז אויכעט דער עילוי אין די אהבה פון דעם נפש הבהמית צו דעם אייבערשטן, לגבי אהבה פון נפש אלוקית מצד עצמו, דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין ליקוטי תורה, וואס דאס אלץ ברענגט ארויס די מעלה פון א בעל תשובה וואס יעמאלט איז דאס דער ענין פון וואס איז בחילא יתיר און יעמאלט דאס עהם מיט א מיט א שרייעריי און מיט א טומל מיט די אלע זאכן, ברענגט דער רבי ארויס די מעלה פון דעם ענין פון צעקה וקול, און דאס איז איינער פון די טעמים אויף דעם וואס מקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו, ווי די גמרא זאגט אין ברכות, די רמב"ם ברענגט עס אראפ אין הלכות תשובה אז במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד שם פארוואס ווייל דווקא אין דעם רעש פון עבודת התשובה זאגט זיך ארויס דער בלי גבול פון דער נשמה. לויט דעם קען מען פארענטפערן אויכעט לכאורה אז דאס איז דאס איז לויטן רמב"ן קומט דאך אויס אז ס'איז נישט בקולו אויכעט ביי די עבודה ער זאגט דאך לכאורה אז ס'איז נאר א הכנה צו אריינגיין און דו מיינסט די פועל האט נאכנישט געהאט ביי די עבודה אויכעט ווייל דא ברענגט מען ארויס יעצט ברענגט מען ארויס די מעלה די טיפערע מעלה אז ווען ס'איז ברעש גדול ווייזט עס אויף א העכערע דרגה ווי דעם ענין פון קול דממה דקה אויס ח' פון כל הנ"ל איז דא א הוראה מיוחדת פאר דורינו זה דורא דעקבתא דמשיחא, ס'איז א הוראה מיוחדת וואס יעדער איינער דארף זיך אפלערנען. זענען פאראן אזעלעכע וואס טענה'ן, ס'געווען די צייטן אין יענע יענע צייט אין תשל"א ווען דער רבי האט גערעדט די שיחה, האט זיך אנגעהויבן יעמאלט דער ענין וואס מ'פלעג פארן מיט מיט טראקס מיט אזעלכע משאיות, פלעגן ארויספארן אין אלע ערטער אין אין קול המונה של רומי אין מאנהעטן און אין אלע שטעט אין די גאנצע וועלט פלעגן פארן אין פאריז און אין ענגלאנד און אין ארץ ישראל אין תל אביב די אלע מקומות פון המונה פון קול המונה של רומי פלעגן ארויספארן מיט אזא משאית דערנאך האט זיך אנגעהויבן צו זיין דער ענין וואס מען האט עס א נאמען געגעבן טאנק טאנק המבצעים דער רבי האט געגעבן א גאנצן הסבר פארוואס הייסט א טאנק א טאנק גייט זיך שלאגן און טאנק איז דער ענין פון איז דא דער ענין פון טהרות נזיקין קדשים בדרך כלל גייט דארט דער סדר זרעים מועד נשים נזיקין קדשים טהרות אבער דא האט דער רבי גערעדט אז ס'גייט פארקערט קודם קומט טהרות דערנאך נזיקין דערנאך קדשים געווען אזעלכע וואס האבן געהאט טענות צום רעבין וואסער א מין שייכות אז מ'פארט ארום אין מאנהעטן אויף די פלעצער אויף די אויף די ערגסטע פלעצער וואס איז דארט דארטן קול המונה של רומי דארטן גייט מען לייגן תפילין מיט מענטשן האט דער רבי געענטפערט אין דעם שבת וועגן דעם עס זענען פאראן אזעלכע וואס טענה'ן הן אמת אז מצד דעם שפל המצב פון אונזער דור מוז מען זיך פארנעמען מיט הרבצת התורה והחזקת היהדות וכו', מען מוז טאקע מקרב זיין אידן צו אידישקייט און צו תורה, און אז מען קען זיך נישט מסתפק זיין מיט זיצן אין די אייגענע ד' אמות, מען קען נישט זיצן אין שטוב און ווארטן ביז יענער וועט קומען צו דיר, אפילו אין די ד' אמות של תורה אויך נישט. און ווארטן ביז מען וועט זיך ווענדן צו אים און בעטן ער זאל מפיץ זיין תורה וכו', זיצן אין שול און ווארטן ביז איינער וועט קומען צו אים און בעטן לערנען תורה, וועט גארנישט ארויסקומען פון דעם, ס'איז נישט גוט. נאר מען דארף ארויסגיין אינדרויסן אין חצר און געפינען אידן נידחים און פון זיי מאכן בעלי תשובה. איז זענען זיי מסכים מיט דעם, זיי האלטן אז זיי זענען צופרידן, זיי האלטן אז אזוי דארף טאקע זיין. אבער זיי פרעגן, וואס איז אבער דער הכרח צו טון אט די ארבעט מיט א קול רעש גדול? וואס דארף עס זיין מיט א קול רעש גדול? ס'איז געווארן מפורסם אין אלע ראדיוס און אין אלע גלים האט מען מפרסם געווען וועגן דעם, וואס דארף עס זיין בקול רעש גדול? פארוואס איז אזוי נויטיג צו ארויסגיין אין גאס און דארטן אויסרופן בקול רם? פארוואס דארף מען ארויסגיין אין די גאסן און שרייען אין די גאסן אז אידן זאלן לייגן תפילין, אידן זאלן אנקלאפן מזוזות אויף די טירן, געבן צדקה וכיוצא בזה? א הנהגה וואס מען געפינט נישט א שטורעם בזה אין די פריערדיגע דורות. וואס איז וואס וואס איז מען דא מחדש אזעלכע נייע זאכן? דער רבי האט צוגעלייגט א סימן שאלה מיט א סימן קריאה, די סימן שאלה ווערט נאך אסאך שטארקער ווי זיי פרעגן, וואס וואו איז דאס ארויסגיין אין די גאסן און שרייען אין די גאסן לייגט תפילין גיט צדקה קלאפט אן מזוזות? ענטפערט דער רבי, איז דער ענטפער אויף דעם, לויט אלע סימנים פון סוף מסכת סוטה זעט מען אז מיר געפינען זיך איצט אין דרא דעקבתא דמשיחא, ס'דא סימנים אין גמרא אין סוטה און מיר זעען אלע סימנים, מיר געפינען זיך אין דער דרגה היותר תחתונה, וואו האלט מען? מען האלט אין שולי המעיל, דארף מען וויסן זיין אז בשולי המעיל דארפן זיין די פעמונים, ס'מוז זיין די פעמונים, דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה ראה ספר המאמרים תש"ב פון פריערדיגן רבין, הנרדמים, די אלע וואס זענען פארשלאפן, פארדרעמלט, און שטארק פארשלאפן געווארן, הצריכים הקיצה והוא על ידי רעש וקול. אויפוועקן די פארשלאפענע מוז זיין מיט א קול רעש און מיט א קול. מיר געפינען זיך אין שולי המעיל, אין שולי המעיל מוז זיין די פעמונים, אז די כניסה פון דעם סוג אידן אל הקודש, אריינברענגען די אידן צו קודש, זיי אריינברענגען תחת כנפי השכינה, איז אויסגעשטעלט אין אן אופן פון ונשמע קולו. ואדרבה, דווקא אין דעם רעש פון עבודת התשובה איז דער תכלית העילוי כנזכר לעיל. אין דעם ארויסגיין און שרייען און זיי ברענגען צוריק, דא ליגט דער תכלית העילוי. אות ט. נאך א ענין איז דא אין דעם. בשעת מען זעט אז ביי עוברי רצונו איז דא קול המונה של רומי, ברענגט זיך אין די גמרא די מעשה אין סוף מכות וועגן דעם ענין פון געהערט קול המונה של רומי, איז זאגט דער רבי אזוי ביי די עוברי רצונו, ביי די וואס טוען נישט ווי ס'דארף זיין, איז דאס אלץ אין א קול המונה של רומי, זיי טוען דאס מיט'ן גרעסטן טומל, זיי שעמען זיך נישט, זיי באהאלטן זיך נישט, אלע ענינים פון לעומת זה, ווערן געטון נישט בחדרי חדרים נאר מיט דער גרעסטער פרסום ורעש, און ווי איז די וועג עס צו מבטל זיין? איז דער וועג צו מבטל זיין דעם שטורעם פון סטרא אחרא במינו ודוגמתו, מען דארף עס טון פונקט ווי זיי טוען עס, מיניה וביה אבא לשדיה ביה נרגא, דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין תניא ריש פרק לא אז מען וויל עפעס אויסרייסן א זאך וואס איז נישט גוט, טוט מען עס מיט מיניה וביה, אזוי ווי ער טוט אזוי דארפן מיר אויך טון, אזוי ווי די עוברי רצונו מאכן עס מיט דעם גרעסטן רעש, גרעסטן פרסום ורעש, מוזן מיר עס ערשט מאכן אין די סוף, דא אין די צייט ווען ס'איז פאר משיח'ן, מוז מען עס מאכן אויפן זאך, א קול המונה של רומי אין לעומת זה איז אזוי שטארק, דארפן מיר עס מאכן אויכעט אזוי שטארק. וואס מיינט דער לשון מיניה וביה אבא לישדי ביה נרגא? איז דא א משל אויף דעם אז בשעת מ'וויל אפהאקן א ביים, ווי האקט מען אפ א ביים? מ'דארף האבן א האק. ווי נעמט מען א, וואס טוט מען מיטן האק? דער האק אליין קען דאך נישט אפהאקן דעם ביים. נעמט מען דעם האק און מ'לייגט אריין א שטיק האלץ, און מיט דעם קען מען נעמען און אפהאקן. אז ס'איז נישטא קיין האלץ קען מען דאס נישט אפהאקן. איז פון דעם בוים אליין האקט מען אפ דעם בוים. מיניה וביה אבא לישדי ביה נרגא. דער גרזן, דער האק, ווערט געמאכט מיט א האלץ, מיט א לאנגן האלץ וואס מ'האלט אים, און מיט דעם קען מען אויפהייבן דעם האק און מ'האקט אפ די האלץ. די זעלבע זאך איז דא אויכעט, דאס הייסט, דורך דעם וואס אויך די עבודה פון עושי רצונו איז אין אן אופן פון ונשמע קולו, און דווקא אין דעם ארט וואו עס געפינט זיך קול המונה של רומי, דארף ארויסגיין אין דעם פלאץ וואו דארטן הערט זיך דער גרעסטער טומל פון לעומת זה און דארטן עס אויפטאן. און דאס וועט ברענגען צו מה לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה ווי די גמרא זאגט אין סוף מכות ווען זיי האבן געזען קול המונה של רומי זיי זיך מצטער געווען איז דאך זאגט די גמרא אז מ'דארף מאכן א חשבון א אנדער סארט חשבון מה לעוברי רצונו כך אז ס'איז דא א קול המונה של רומי אין לעומת זה לעושי רצונו על אחת כמה וכמה וואס וועט זיין אז ביי אידן וועט זיין דער יושבין בטח והשקט אויך ווי די גמרא זאגט אין סוף מכות, יושבים בטח והשקט על אדמתם, וועט עס זיין, דורך יתקע בשופר גדול ווי ישעי' הנביא זאגט, יתקע בשופר גדול דווקא, וואס שטייט דארטן, יתקע בשופר גדול, זיין מיט א טומל מיט א רעש, דווקא דורך דעם קול מבשר מבשר ואומר, וואס וועט זיין מבשר הגאולה בקרוב ממש.